א גוט יאהר, כ'האב ענק שוין געזאגט לאנג צוריק אז כ'האב מיר באשטעלט צו ליגן אין צפת, דער טעם פארוואס כ'האב באשטעלט איז זייער פשוט, ווייל איך ווייס ווען ס'וועט קומען דערצו, נאך הונדערט און צוואנציג, וועלן די רבנים אנהייבן ניין ער איז געווען אין חרם און מ'לאזט אים נישט דא און מ'לאזט נישט דארט, און דער אמת איז ס'איז א ביזנעס, ס'איז א קריג. זיי זאגן נאר פאר הונדערט טויזענט פאר פופציג טויזענט עס האט מיר צוגענומען די מעמבערשיפ פון סאטמאר עטס זענט גנבים גזלנים קיין שום רעכט דאס נישט געהאט צו טוהן עטס מיך נישט געהאט א רעכט ארויס צו ווארפן פון שול יעצט זעהט עטס דאך שוין קודם כל אז מען האט פארפירט די רבנים און נאכדעם אז זיי מאכן געלט אויף דעם באט עניוועי איך גיי מיך מיט ענק נישט קריגן דער אייבערשטער וועט זיך מיט ענק קריגן למעשה איז אזוי איך האב ענק שוין געזאגט אין ארץ ישראל קודם כל שוין כמעט נישט דא קיין פלעצער צו ליגן ווייל מען ליפערט נפטרים פון די גאנצע וועלט און דער גאנצער הר הזיתים עט זיין פשוט א נעגאושיעישאנס פוינט, מ'עט זיך ארומשלאגן, מ'עט צוריק געבן, מ'עט נישט צוריק געבן, די סוף גייט מען מאכן, ירושלים עט מסתם זיין, ס'עט געהערן, איך ווייס נישט, ס'עט זיין פאר יעדן, צו די דזשארדן עט צוריק באקומען די כח און מ'עט מוזן אריינקומען צו זיי, מ'האט יעצט אויך געשטאכן א איד דארטן אין גייענדיג אין שער שכם, ס'איז גרויסע צרות און. ס'וועט נאך ווערן ארגער. די גמרא לערנט אונז אז רבי יוסף האט געזאגט ווען דו וועסט מיך באגראבן אין ארץ ישראל זאלסטו מיך באגראבן זייער זייער טיף, שאין לך כל סוס פרסי, ס'וועט נישט זיין קיין פערסישער פערד וואס וועט נישט עסן גראז פון יעדנס קבר, טיף טיף באגראבן. איך ווייס יעצט איז געשטארבן איינער פון די ירושלימ'ע רבנים, ער איז געווען א דיין ביי די עדה, איך געדענק נישט וועלכער ס'איז געווען, האט ער געלאזט צוואה מ'זאל אים לייגן צוויי קומות איש, צוויי מאל זעקס פיס טיף, עניוועי. ס'איז נישט קיין חילוק. למעשה, איך טו עס נישט ווייל איך וויל, איך טו עס ווייל איך מוז. איך גיי נישט מאכן אז נאכן טויט וועט מען מיר זאגן וואס צו טון און וואו מ'עט מיך לייגן און וויאזוי און אריבערן פלויט און נישט אריבערן פלויט. און סוף כל סוף, מיינע קינדער אונען נישט קיין חברה קדישא טשאפעל, זיי קענען נישט סטראשען קיינעם אז אויב מ'עט נישט לייגן א איד וואס ער האט נישט קיין בארד, כאטשיג ס'איז דא א תקנה אז מ'לייגט נישט א איד וואס האט נישט קיין בארד, אויב מ'עט נישט לייגן דעם, מענטש אין דעם בית החיים וועט ער מער נישט מאכן קיין טהרות, און זאליק האט זיך דערשראקן פאר דעם, דו פערד דו, אין איין מינוט קענסטו מאכן א מקווה, קויפסט אפ א הייזל ערגעץ אין א סלאם געגנט, איך ווייס אין די בראנקס, און מען בויעט א מקווה פאר צוואנציג טויזנט דאלער, פאר נפטרים דארף עס דאך נישט זיין, כ'מיין ס'קען זיין כשר מיט מי גשמים אבער ס'מוז נישט זיין קיין הייצונג מיט אלעם, און ביפאר יו נאו איט לאזטו דיך נישט סטראשען, נאר וואס? מסתם געט ער אסאך געלט אויכעט, דאס גייט דאך שוין אזוי. פאר געלט קענסטו האבן וואס דו ווילסט, איז בעיסיקלי דער בית החיים גארנישט מער הייליגער ווי ערגעץ אנדערש. עניוועי, ארץ ישראל האט אבער א פראבלעם, אזוי ווי מען מוז דאך יעדן באגראבן, ס'איז א חלק פון סאושעל סעקיוריטי סיסטעם, ממילא איז זייער שווער מען זאל מאכן סעגריגעיטעד עקסטערע, ס'איז דא שומרי שבת און נישט שומרי שבת, אבער ס'איז ס'איז אביסל מער א געמישעכטס ווי ביי אונז, כאטש אזוי, זיי האבן א פראבלעם שומרי שבת און אונז האמיר א פראבלעם שומר הברית. קענסט נעמען דעם האלבן אויבן אן פון סאטמארער בית החיים אונז האמיר זיי געקענט אונז הער מיר אויס אלעס וויאזוי זיי האבן זיך אויפגעפירט ווען מען זאל אפפעינטן שווארץ יעדנס מצבה האט בענדזשעמין מור נישט גענוג פעינט די נעקסטע זעקס יאר באט עניוועי איך וויל נישט אריינגיין אין איז למעשה האב איך דאך געזעהן אז ס'טויג נישט ווייל אז כ'קויף אין צפת וועם וועט מען לייגן לעבן מיר און לאידך גיסא דארף דאך יענער וועלן ליגן לעבן מיר אויכעט פארשטייסט? טאמער איז ער געווען א נואף וועט ער דאך נישט וועלן ליגן לעבן מיר. און נאכדעם ס'ליגט דארט דער אר"י הקדוש, ר' פנחס בן יאיר, ס'ווערט געברענגט אין זוהר אז יעדן ראש חודש גייט ער מיט א הייל צו רבי שמעונ'ען, ס'איז מורא'דיגע זאכן דארט. ס'איז אבער דא איין פראבלעם, אזוי ווי די מ'מוז יעדע שטאט מוז צושטעלן פאר נפטרים, איז דארט דא אלעקעידעט פאר חיילים וואס זענען געשאסן געווארן, פאר סקול טשילדרען וואס זענען געשאסן געווארן פארנדיג אין סקול, און נאכדעם איז דא א בית החיים געגנט פאר די צפת'ים. דארטן קען זיין נישט קיין שומרי שבת אויכעט, מער ווייניגער איז אזוי אלעס אפגעטיילט, אבער ס'איז זייער נישט איינגענעם. יעצט, איך האב ערלעדיגט נאך א גרויסע שווערע ארבעט האב איך ערלעדיגט אז כ'האב באקומען צוואַנציק קברים, דאס טייטש צוואַנציק סעטס, פערציג קברים, און דארטן האט מען ארומגענומען מיט א גדר מיט מוקף חומה, א גרויסע חומה מימות יהושע בן נון, אזא אלטע חומה האט מען געבויעט, און דאס הייסט ס'איז א נייע חלקה און ס'הייסט פרומע פאר די פרומע מענטשן. יעצט איך בין צמוד איך גרעניץ מיך דארטן ווי ס'לאט זיך אויס דעם חידא'ס ברודער. די חידא האט א ברודער וואס איז א גרויסער עושר אין ענגלאנד ער רופט זיך עפעס א נאמען פון א רב איך געדענק נישט וויאזוי און ער האט געקויפט דארטן צוויי הונדערט פלעצער און ער האט'ס אויכעט ארום גענומען מוקף חומה מימות יהושע בן נון אזא וואנט האט ער געמאכט אז ס'איז א מחיה און די מעלה פון דעם הקדש איז אז ס'איז פֿיר הונדערט יאר אלט, ווייל אפילו למשל דער גרויסער בארג ווי מען באגראבט די אלע טויטע, דאס הייסט הר המנוחות, איז געהערט פאר אן אראבער, איך געדענק ווען רבי עמרם איז אוועק האט מען אים נישט געוואלט באגראבן ביז ווילאנג מען האט נישט געטראפן דעם אראבער און ער האט פארקויפט רבי עמרמ'ן איין חלק, יעצט די נטורי קרתא מיינען אז מען וועט ארויסווארפן די אלע קברים וועט מען דעם רבי עמרמ'ן לאזן ווייל ער האט א שטר קנין. באט עניוועי, דאס איז אויכעט א נעגאושיעישאנס פוינט, מ'עט זיך ארום רייסן, וואטש ענד סי, סאו וואס דארף איך אנמאכן צרות פאר מיין משפחה? וויי וועם פעלט עס אויס? כ'האב געקויפט אין צפת פֿיר הונדערט יאר איז שוין די עמותה, די נאן פראפיט, דאס גייט צוריק נאך פון פארן אר"י הקדוש, און ס'האט גארנישט מיט מדינת ישראל פער סעי, ס'אויף אזויפיל אז ס'איז דא א רב וואס ער געט אבאכט וועם מען לייגט ווי, אבער ס'האט בעיסיקלי מיט די מדינה גארנישט, איז למעשה, ס'איז די גרענדפאדער אוו די לאס נאך עלטער פון די מדינה, איז למעשה. האב איך דעס געקענט דורכשטופן און ערלעדיגן אז ס'איז ממש, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט. מען קען קויפן ווער ס'וויל, ווער ס'וויל קויפן ארץ ישראל, און ער וויל נישט אריינפאלן אין די אלע פאליטישע זאכן, און אין די ציוניסטישע זאכן, קען קויפן דא א קרקע, די פרייז איז זיבן טויזנט דאלער איין קרקע, און נאכדעם דארפסטו רעכענען בערך דריי אהאלב טויזנט דאלער צו פליען אויף ארץ ישראל. נישט צו קויפן און לאחר מאה ועשרים, יעצט קען זיין דעמאלטס וועט קאסטן פינף טויזנט דאס פליען, אבער אז מען באצאלט עס יעצט איז עס נישט קיין שום פראבלעם ווייל די אינטערעסט וואקסט און ס'מאכט גענוג געלט אז מען זאל קענען באצאלן דעמאלטס דעם טיקעט, זיי זענען אחריות דערויף, אבער דאס האט נישט מיטן בית החיים גארנישט, דאס האט צו טון מיט די חברה קדישא'ס דא אזוי ווי מעלין בקודש און די אלע אנדערע, דאס האט גארנישט צו טון מיט די קרקע, די קרקע. איז זיבן טויזענט דאלער יעצט געווענטליך אין ארץ ישראל ווען מען קויפט פאר צוועלף פופצן צוואנציג טויזענט דאלער יעצט אין הר הזיתים קאסט מן הסתם פערציג פופציג טויזענט אין אין טבריה בין איך געווען קאסט אכציג טויזענט און איך האב געזעהן ווי מען ווישט אראפ אלטע קברים וואס קיינער קומט שוין נישט דארטן ווייל מען וויזיט נאר זייערע קרובים און אויכעט ווער ס'געדענקט מען האט געבויעט א האלידעי אין אויף אויפן בית החיים לעבן תלמידי בעל שם און אין דעם זעלבן בית החיים ווי מען בעט פאר א קבר אכציג טויזנט דאלער אין טבריה, לעבן דעם, ממש לעבן דעם, ס'האט מיר דערציילט דער מלאדזש א סוד, ער טאר עס נישט פארציילן, לעבן דעם לייגט מען אידן און אידענעס פון טבריה וואס זענען נישט קיין שומרי שבת, ס'איז אזא געמישעכטס דארט אז ס'איז א שרעק. עניוועי. איז למעשה נאך אסאך זוכן און נאך אסאך ארבעט האב איך דאס ערלעדיגט, דאס געלט גייט נישט פאר מיר, איך האב מיטן געלט גארנישט, איך מאך נישט אויף דעם קיין פרוטה, איך האב נאר ערלעדיגט אז ס'דא מענטשן וואס זיי ווילן ליגן אין א שטילן בית החיים וואס מארגן וועט נישט זיין דארטן פראבלעמען, מ'וועט נישט דארפן צוריקגעבן פאר די אראבער. צו איך בין געווען מאכן פאר מיין זיידן א מצבה דריי יאר צוריק אין הר הזיתים. האט מען געווארפן אויף מיר שטיינער, נישט נאר אויף מיר, אויף יעדן, ניין, נישט ווייל איך שלאג מיך מיט די פעדעפיילס, קליינע אראבער, מ'האט געבויעט דארט א נייע סקול און מ'ווארפט שטיינער, ס'איז דארטן דא א איד וואס ער האט אפגעקויפט אינטערקאנטינענטל האטעל און ער מאכט עס פאר אידיש, מ'פארדינגט דארטן דירות מיט אלעם, סא די אראבער ווילן עס נישט געדולדן. סא דא די די צפת'ער בית החיים האט קיינמאל נישט געהערט פאר אראבער שוין פיר הונדערט יאר ביי אידן אין די הענט, און איך האב ממש א מספר מצומצם און דאס וועט זיין פארקויפט, און נישט דא מער גארנישט ווי דו קענסט האבן אזא אפגעשיידטן פלאץ, אפגעשיידט אפשר וועט מען יא קענען האבן אויב וועסט האבן גענוג מענטשן, אבער ס'זאל זיין מוקף חומה דאס וועט מען נישט קענען האבן. יעצט טאמער ס'איז דא עפעס א קהילה עפעס א רב ער וויל דארטן קויפן קען ער קויפן דא אין דעם בית החיים, ער מוז אבער וויסן ער וועט מוזן ליגן לעבן מיר, נישט זיין מוז ער וועט נישט מוזן ליגן אין מיינע ד' אמות אבער אונז גיימער ליגן אין דעם זעלבן בית החיים. און ס'גרעניצט זיך מיטן הארדענקער פון מאנטשעסטער וואס ער איז א מחותן מיטן אודווארער רב, און אויכעט אזוי ווי מ'קויפט עס און ס'איז ממש פרייוועט אז אזא רב וועט זיך וועלן דארט מאכן אן אוהל צו אן אנדערע מין מצבה צו אנדערש אויסגעשטעלט, הרשות בידו ער עט עס קענען מאכן. דאס אלעס האב איך שוין ערלעדיגט. נאך אסאך שווערע ארבעט, און ווער ס'איז אינטערעסירט קען מיך קאלן אויף מיין נאמבער ניין פייוו וואן טו סיקס טו טרי סעווען וואן פאר און לאזן א מעסעדזש אויף קעסטל וואן או וואן. איך וועל יעדן ענטפערן בלא נדר, און אויכעט דער סוכן, דער סוחר, איז יעצט דא. אין אמעריקע ווייל איך האב אים געבעטן ער זאל קומען דא טאמער מ'עט דארפן מאכן א קאנטראקט ער געט ער א צעטל גראד פונעם בית החיים אונטערגעשריבן מיטן רב ער איז בארעכטיגט דאס צו טון מיטן רב און די רבנות אז זיי זענען בעלי בתים צו זעהן מען זאל נישט ארייננעמען נאר ווי מען זאגט אין די פלעצער וואס איז דעזיגנעיטעד פאר פרומע צו וואס איז דעזיגנעיטעד פאר שומרי שבת זאל מען נישט ארייננעמען עפעס אנדערש ווי דאס סאו ווער ס'איז אינטערעסירט קען מיך קאנטאקטן און. דאס טו איך אלץ אלס א סערוויס פארן עולם, טאמער עט זיין נאך איינער וואס מ'עט אים ארויסווארפן און נישט האבן וואו צו ליגן, אדער טאמער איינער וויל ליגן אין ארץ ישראל, אפילו אונזער הייליגער רבי האט אויך געהאלטן מ'טאר נישט אויף ארץ ישראל שיקן מיט אלעם, איך געדענק איך האב געלערנט אין סענסערי ס'איז געווען דעמאלטס א שאלה עפעס ר' זשופניק איז געקומען. אז דער סטראפקובער רב לאזט צוואה אז מ'זאל אים טראגן האט דער רבי געזאגט יא טראג אים, איך געדענק ס'איז געווען אין פארלערנען צימער. און יאסל ווייסהאוז ברענגט אויך פון דעם רבינ'ס מנהגים, דער רבי האט געזאגט אויף ארץ ישראל זאל מען נישט פארן, און טאמער איינער האט געלאזט צוואה, אז אויב ס'קומט נישט אויס אז מ'זאל אים דארפן לאזן דא נעכטיגן, א לינת לילה, וואס דאס איז א שאלה פון אן איסור דאורייתא, דעמאלטס האט דער רבי געזאגט אז מ'מעג, אזוי ברענגט ר' יאסל ווייסהאוז, איך איך אבער איך איך זאג עס נישט, איך זאג וואס דארט שטייט. יעצט, קיינער וויל נישט אוועק פארן פון קינדער, איך וואלט אויך נישט אוועק געפארן, ווייל מ'וויל מ'זאל קומען מאכן א וויזיט, פראם טיים טו טיים, ס'איז א גרויסע גוטע געפיל פאר א נשמה אז מ'קומט מתפלל זיין, בפרט נאך די קינדער און די אייניקלעך, און ער ווערט א שליח צו גיין צום כסא הכבוד מתפלל זיין פאר די מענטש וואס האט געבעטן א בקשה, ס'איז מורא'דיגע זאכן, ס'איז א געוואלדיגע דערהויבנקייט, נאר וואס אויב צו פראטעקטן קינדער האט געברענגט אז איך דארף ליגן אין ארץ ישראל, אבער כ'האב נישט קיין ברירה, עט עס אזוי זיין מיטן אייבערשטנ'ס הילף, סאו. ווער ס'איז אינטערעסירט קען קאלן אויף ניין פייוו וואן טו סיקס טו טרי סעווען וואן פאר דארטן וועל איך יעדן צוריקקאלן בלא נדר און כ'זאג ענק נאכאמאל וויפיל ס'קאסט מ'דארף נישט האבן מעמבערשיפ מיט אלעם מ'דארף איין זאך מ'דארף באצאלן פאר די קרקע זיבן טויזענט דאלער. דו ווילסט צוויי פאר דיר און פאר דיין פרוי, איז עס צוויי מאל זיבן. ס'איז נישט דא קיין דיסקאונט ווייל קיינער מאכט דא נישט קיין רווחים. דאס געלט וואס ס'ברענגט איין דער בית החיים, פון דעם געלט האלט מען אויס דעם בית החיים. בית החיים קאסט זייער אסאך אויסצוהאלטן, ווער ס'איז געווען לעצטענס האט געזעהן מ'האט געבויעט אזאלכע אייזערנע וואק אווערס מ'זאל נישט טרעטן אויף די קברים, מ'בויעט עס איבער כסדר, מ'בויעט נייע חומות, א פענס. מען טוט די גראז נעמען קער אין זומער און מען מאכט אז אלע ביי יעדן קבר ס'זאל זיין באקוועם צו שטיין צו זאגן תהלים ביים אורשיווער האט מען געמאכט דארטן אז ס'זאל זיין באסעין האט מען געמאכט אינעם אוהל אז ס'זאל זיין ליכטיג ווען נישט וואלט מען נישט געקענט זאגן קיין תהלים און ס'איז זייער גוט אויכעט ווייל ווען נישט וואלט מען געקענט טוהן זנות דארט ס'וואלט געווען דאס בעסטע פלאץ צו מאכן זנות איז די זאכן גייט אויף אויסצוהאלטן א בית החיים און זיי האבן א תקציב וויפיל דאס קאסט און ממילא האבן זיי א פרייז וויפיל זיי נעמען. סא איך נאכמאל איך וויל יעדן זאגן איך שלעפ ענק נישט אויף ארץ ישראל נאכן טויט און איך שלעפ ענק נישט אז עטס זאלט פארן דארט שטארבן איך געב ענק דא א פראפאוזל וואס איז יעצט געווארן אוועילעבל וואס איך האב געארבעט דערויף זייער שווער ווייל איך האב עס געברויכט פאר מיר האבן פשוט און ווער ס'איז אינטערעסירט קען זיך מעלדן ס'איז אויך דא לעבן דעם, נישט ממש אויפן זעלבע חומה, איז דא דער רובין, ס'איז דא דער ווישניצער רב וואס האט געוואוינט אין לאס אנדזשעלעס, אויכעט זייער א רייכער מענטש געווען, איז געווען פון די רייכסטע אידן אין קאליפארניע, זיינע קינדער האבן געקויפט דארט אויכעט איך מיין אז הונדערט צו הונדערט פֿופֿציק קברים, און זיי האבן עס אזוי שיין געמאכט, זיי האבן אריינגעלייגט אפאר הונדערט טויזנט דאלער, זיי האבן עס געמאכט אז מ'האט אריינגעגראבן אונטער דר'ערד אז יעדער גייט ליגן אזוי ווי אין א מערה. ס'האט דאכט זיך מיר כ'ווייס נישט וויפיל קברים, אזוי שיין אויסגעשטעלט אלעס, בכלל אין ארץ ישראל גראבט מען שוין יעצט די קברים, מ'ווארט נישט ביז מ'שטארבט און מ'דעקט עס צו, און ווען מ'שטארבט איז עס שוין אפן, און אלע אין הר המנוחות טוט מען אין הר הזיתים, און אלע פלעצער, אין בני ברק אויך, ס'איז דא צוואת רבי יהודה החסיד אז מ'זאל נישט אויפגראבן א קבר פאר א מענטש און עס לאזן אפן ווייל נישט וועט שטארבן נאך איינער, אבער עס זעט אויס אז זיי טוען עס וועגן דעם ווייל זיי גראבן נישט ספעציעל פאר דעם מענטש, זיי גראבן. ס'זאל זיין אויפגעגראבן, איך ווייס נישט פונקטליך וויאזוי דער היתר ארבעט, אבער על כל פנים אזוי ארבעט עס. יעצט ווער ס'איז אינטערעסירט קען זיך מעלדן צו מיר, איך וועל אים ערלעדיגן אלעס, איך מיין איך וועל אים געבן אפיציעל פון פון זיי אלע מסמכים, איך האב נישט דערמיט גארנישט, נאר אויף אזויפיל אז עס מוז דורכגיין, בעיסיקלי איך מוז געבן דעם אפראוועל, איז אז איך'ל זען ס'איז דא א חזר וואס איז באקאנט צו זיין א חזר, איך'ל אים זיכער נישט אריינלאזן דארט. מ'דארף זיין א שומר שבת, מ'דארף האבן געלייגט. תפילה, מען דארף האבן געהאלטן טהרת המשפחה, צו ער האט יא א בארד צו נישט, ער האט זיך געשטוצט צו נישט, דאס אינטערעסירט מיך נישט, דאס האט ער דארפן ענטפערן פארן אייבערשטן, עס האט מיט מיר נישט איינגעלייגט גארנישט, קען זיין פון א יעקישן בעקגראונד וואס דארט האט מען זיך לכתחילה געשוירן די בארד, ס'אינטערעסירט מיך נישט די אלע זאכן, איך בין נישט אזוי ווי די משוגעים דא אין די חברה קדישא, זיי ווילן אריינקריכן יענעם אריין תוך תוכות צו ער האט זיך נישט געטרימט אביסל געקליפט די מוסטאש, אויב יענער האט מורא געהאט שבת זאל זיך אים נישט אריינכאפן אינמיטן עסן און צווישן די ציין עס זאל זיך ארויסרייסן האר, האט ער זיך געקליפט די מוסטאשע, און דאס איז מיר וויכטיג, טאמער האט ער עס געטון טאר מען אים נישט לייגן פארנט נאר ערגעץ אין די בעק אונטערן פלויט, און טאמער איז ער געווען א נואף, א געהעריגער באוויסטער נואף, אזא ברוך מרדכי, אזא יחיאל ברוינער, איר מיינט אז זיי גייען דארפן קומען אן אויף צפת צו ליגן? אך, זיי גייט מען געבן אין סאטמאר אויבן אן, צו ביי די ארוינים צו ביי די זאלוינים, מען וועט זיך שלאגן נאך זיי, דאס איז דאך אונזער קרומקייט. עניוועי, כ'האב א חבר ר' שלום יודא גראס, הרב הצדיק ר' שלום יודא גראס, ער וויל מאכן יעצט א בית החיים, ער האט געזען מיר איז עס געלונגען, וויל ער מאכן א בית החיים נאר ווער ס'האט געלערנט זוהר יעדע וואך, ווייל שטייט אין די ספרים ווער ס'לערנט נישט קיין זוהר האט נישט קיין חלק באלקי ישראל, איז על כל פנים, אים איז אויך נישט אינטערעסאנט און קיינעם נישט אינטערעסאנט די אלע סאטמארע שטותים מיט גארבידזש איז קיינעם נישט אינטערעסאנט סוף האבן זיי זיך געבויגן עניוועי אלע אידן וואס זיי פלעגן זיך אמאל שערן די בערד די מינוט זיי האבן זיך אנגעהויבן צו לאזן וואקסן די בערד האט מען זיי מוחל געווען. מיר האט דערציילט ר' חזקל שאמער זכר צדיק לברכה השם יקום דמו ער האט מיר פארציילט אז דער רבי האט אים אמאל געזאגט זיי האבן אפגעקויפט א בית החיים ערגעץ איך ווייס אין לאנג איילענד דארט איז געווען אויסגעמישט מענער און פרויען. ס'האט מען צוגעקויפט האבן זיי אפגעטיילט מענער און פרויען, האט אים דער רבי געזאגט ס'טוט מיר מורא'דיג לייד פארוואס איך האב עס געטון, כ'האב אפגעטיילט מענער און פרויען, ס'איז דא אזויפיל מלחמות מיט ס'גייט שלעגערייען מיט אלעם, וואס האט עס אויסגעפעלט? אין דער היים אין סיגוט איז אינעם אוהל ליגן די רעבעס מיט די רעביצינס, און ס'איז אלץ געווען אזוי, ס'איז נישט געווען אויסגעמישט אויסגעמישט, ס'איז געווען איין שורה מענער איין שורה פרויען, אין מאנסי אין וויזשניץ איז אויך אזוי, זייער אסאך פלעצער, עניוועי. די זעלבע דא אויכעט, איך גיי נישט יענעם אריין בתוך תוכות מיט א מעשה און שטותים מיט אלעם, סוף האט מען זיך געבויגן, סוף האט מען זיך געבויגן אז מען נעמט אריין מענטשן וואס מען האט נישט געדארפט אריינעמען, מיט א בארד אן א בארד ווייל יענער האט פאוער, אה שטותים די אלע זאכן, עטס עטס זעהן די אלע חזירים וועלן נאך האבן ווי צו צו ליגן אויבן אן אין אין אלע סאטמארע בתי חיים'ס איבעראל, נישט אין ניו דזשערסי, נישט אין לאנג איי. נע, מ'וועט זיי נאך לייגן אין מאנרא. וואטש ענד סי, ווען מ'וועט מאכן די טהרה פאר ברוך מרדכי'ן, מ'וועט אים אויסקעמען די שיינע לאנגע בארד, וועט מען זאגן, אוי, דאס איז דאך דער צדיק הדור אליין. איי, אין די צייטונג איז געשטאנען ער איז א חזיר, דעמאלטס האט ער געהאט אן ארויפגעדרייטע בארד. און יחיאל ברוינער נאכן טויט וועט ער מיטנעמען די פילן, ער וועט זאגן, העי רבותי, איך האב באקומען פון פייזער פילן, איך זאל נישט האבן קיין תאווה. ס'איז געווען א פראבלעם? קאל צו פייזער, איך דארף ליגן לעבן מיין טאטן, זיין טאטע ליגט אין קרית יואל, דאס איז וואס דא גייט זיין, באט עניוועי, מיך אינטערעסירט נישט די אלע שטותים, עז לאנג עז יו דידענט טאטש טשילדרען, דו האסט דיך געפירט ערליך, דעטס אלל איים וואריד אבאוט, דו ביסט געגאנגען מיט א וואלענעם טלית קטן, צו דו האסט געהאלטן שיטת רבינו תם, א וויזשניצער איד וואס ער איז צוגעוואוינט ער האלט שיטת הגאונים, וועל איך אים זאגן האסט נישט געהאלטן שיטת רבינו תם, וועסטו דארפן ליגן אויף די גאס, נא נא נא. בקיצור, רבותי ווער ס'איז אינטערעסירט, ניין פייוו וואן טו סיקס טו טרי סעווען וואן פאר און דו פרעסט וואן או וואן און דארטן קענסטו מיר לאזן א מעסעדזש. כ'האב אויך געוואלט זאגן עטס ווייסט איך איך זארג מיך פאר יעדן, גיי שלעפ ארויס יעצט פון מענטשן'ס פערצן טויזענט דאלער, אלרייט דאס טראגן קענסטו דאס שפעטער ערלעדיגן אבער ווי שלעפסטו ארויס פון מענטשן אזוינפיל געלט יעצט איז אזא צייט ווי ס'נישט דא איבריג געלט האב איך ערלעדיגט אז מ'קען עס באצאלן אויף פעימענטס תשלומים. אדער צוועלף חדשים, אדער פֿיר און צוואַנציק חדשים, אדער זעקס און דרײַסיק חדשים, האסט דרײַ יאר צו באצאלן. איז אז דו נעמסט צוויי קרקעות פאר פֿערצן טויזנט און דו באצאלסט זעקס און דרײַסיק פעימענטס, קומט עס אויס פֿיר הונדערט דאלער א חודש א פעימענט, אינטרעסט פרי די גאנצע צייט, און דא קאסט דיך אויך געלט, אלעס קאסט דיך געלט, און אז דו גייסט ווערן דא א מעמבער און דו האסט נישט באצאלט, געבן זיי דיר נאך א סלעפ אין מיט א ביל. און די אויפגראבן קאסט געלט און דאס אריינגראבן און דאס צודעקן, וויי וויי וויי. עניוועי, וואס איך וויל נאר זאגן איז, נישט וואס איך וויל ענק שלעפן דארטן, ווער ס'וויל נישט קומען דארף נישט קומען, נאר ס'איז אויף אזוינפיל אז כ'האב געטרייט אויף אלע פראנטן אז ס'זאל יעדן זיין גוט, ווייל איך ווייס דאך משך די צייט, וויאזוי זאגט משה רבינו כי ידעתי אחרי מותי, איך ווייס דאך וואס דא גייט זיין, אונז וועמיר אזוי לעבן אינאיינעם מיט די רוצח'ישע חברה מיט די סיקריקים. וואס זיי האבן אונז באגנב'ט און באגזל'ט אלע יארן, און באגזל'ט אונזערע ווייבער און אונזערע קינדער, און זיי האבן מיט זיי געמאכט זנות, און זיי האבן געמאכט געלט אויף זיי, ווייס איך דאך וואס דא גייט זיין דער סוף, דער סוף גייט זיין, אסאך מענטשן וועלן האבן אסאך עגמת נפש ליגנדיג אין די גרויסע בתי חיים'ס, דעם וועט מען נישט אננעמען, דעם אהער, דעם אין אהין, און דעם אהער, און דער האט אזוי געטון, דער האט גענוצט אשר יצר פאפיר אן א הכשר פסח, דער. איך קען, ענקערע משוגענע זאכן קען איך דאך. און נאכדעם איז דא הער איך גבעת המורה, דאס איז א נייע קאראפטעטע בית דין כ'האב שוין לאנג גערעדט פון די שקצים, מ'מוז גיין צו זיי צו דין תורה אז איינער וויל נישט, געבן זיי ארויס גראד א סירוב, הער איך ס'איז שוין דא הונדערט און פֿופֿציק סירובן מיט חרמות, ס'איז העי, אז ס'וועט אזוי אנגיין ביי טיים אונז וועמיר נאך אזוי וואוינען אינאיינעם א שטיק צייט, עט נישט זיין ווער ס'עט נישט זיין אין חרם. א באנדע משוגעים מיט וועם מען האנדלט דא יושר איז נישט קיין יושר א רב איז נישט קיין רב ער איז נישט קיין רב ער האט א שול ער האט מורא פאר די פאר סיקריקים און דא מאכט זיך א שאלה וואס ער פרעגט צו מען זאל אויפגראבן זיין טאטן ווייל מען האט אים געלייגט נישט דארטן ווי ער וויל ס'טוט זיך מ'עט נאך אויפגראבן וואטש ענד סי איך הער זאגן אז דוד שמידל איז ברוגז אז מ'האט געטראפן די דריי בחורים זענען געווען אין איין קבר אחים ווייל מ'האט אים נישט גערופן אויפצוגראבן. און איך גיי זאגן אין האלי לענד האבן זיי אויפגעגראבן זיי האבן געטשארדזשט ערך צוויי הונדערט און פופציג טויזענט שקל פאר יעדע דירה, ווייל דארט איז געווען אסאך געלט, רייכע ספרדים מיט די מיליאנס אוו דאלערס. און איך האב געליינט יעצט אין צייטונג אז מען האט אויפגעגראבן אן אלטן בית החיים אין פראנקרייך, און מען קען גארנישט זאגן, דארט איז אראבער, ס'איז פול מיט אראבער, קענסטו גארנישט זאגן. זיי לאכן פון די אידן, די אידן אנטלויפן פון דארט, זיי לאזן איבער האב און גוטס. און מען האט אויפגעגראבן אן אלטן בית החיים און בית דין האט ארויסגעגעבן א בריוו, בית דין פון די עדה החרדית, כ'האב געוואלט פרעגן בית דין, שקצים, קודם מאכט צו דעם שוויץ באד וואס עטס האט, און נאכדעם וואס עפעס געבט עטס ארויס בריוון, דוד שמידל האט דאך די גאנצע צייט געגראבן מיט ענקער לייסענס אז עטס זענטס ביהיינד עס, סאו וואס האסטו א פראבלעם אז אזא פראנצויזישער גוי גראבט אויף? סאו אין ארץ ישראל וועט טאקע זיין אין לך כל סוס פרסי וואס וועט נישט עסן גראז פון די קברים, אבער וועיט א מינוט. קוק וואס טוט זיך אין די גאנצע וועלט היינט, ווי פיינט מ'האט ליידער דעם איד, מ'וועט נאך אויפגראבן אסאך בית הקברות'נס, און דער עולם מיינט אין אמעריקע איז ער געזיכערט, ביסט דא אויך נישט געזיכערט, מ'איז אין ארץ ישראל אויך נישט געזיכערט, איך זאג עס נישט אלץ דעם צו מאכן א פעניק מ'זאל לויפן, איך זאג עס נאר אלץ דעם אז דארפסט ערלעדיגן אליינס, דארפסטו וויסן וואו מ'לייגט דיך, נישט ווען א מענטש וועט שטארבן וועט מען אים אונטערן פלויט, לעבן פלויט אינדרויסן, ער. די אלע זאכן אינטערעסירט מיך נישט, א איד א שומר תורה און מצוות, ער האט געהאט פאליטישע צו אנדערע מינע דיפערענצן מיט רבנים? דו קויפסט עס אז דו דארט ליגט מיטן אייבערשטנס הילף, קיינער וועט נישט זאגן דער רב וועט אריינקאלן יענער וועט קאלן, עטס קענטס קאלן, קענסט קאלן מיין עלטער באבע אויך, זי האט נאכנישט קיין טעלעפאן ווייל זי האט געלעבט פאר די צייט פון די טעלעפאנען, זי וועט נישט קענען קאלן קיינעם, דער רב הראשי פון צפת איז פערפעקטלי אווער וואס ס'גייט פאר. איך האב אים געוויזן ווען איך האב געוואלט קויפן, איך האב אים געוואלט, געמוזט ווייזן ווער איך בין, איך האב אים געוויזן, זאג איך אים קוק מיך נאך אויפן אינטערנעט אויך, זאגט ער קום צוריק צוויי טעג ארום, איך קום צוריק צוויי טעג ארום, איך האב געציטערט הענט און פיס ער וועט זאגן ניין, בקיצור זאגט ער מיר אתה בי על ידי, איך גיי דיר לעבן מיר געב איך דיר א פלאץ, איך האב למעשה נישט גענומען דארט, איך האב מיר ערלעדיגט א עקסטערע פלאץ פאר מיר, ווייל איך וויל אויך נישט ליגן מיט א מענטש וואס ער האט געלעבט פון די מדינה, איך בין דאך א סאטמארע תלמיד. איך דארף נישט זיין רבנישע קערפערשאפט ס'איז מיר גוט. וויפיל מען נעמט זיך מיט האט מען עניוועי און וואס נישט האט מען נישט סאו דיס איז די פרייס און דעטס איט. ס'זאל זיין בלע המות לנצח ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים מ'זאל שוין הערן דעם קול פון משיח במהרה בימינו אמן ס'זאל שוין זיין אלע מתים זאלן שוין אויפשטיין תחיית המתים במהרה בימינו אמן.